פרעגט מען אויף דערויף די שאלה ס'דאך אין מקרא יוצא מידי פשוטו אז דאס האט געזאגט דוד על עצמו אז דער פדה בשלום נפשי כי ברבים היו עמדי איז ווי דא דער אפטייטש פון ברבים היו עמדי פארענטפערט מען אויף דערויף אז דוד'ס תפילה איז געווען אין דער מעלה פון תפילת הציבור. פארוואס דערפאר וואס דאס איז רבים תלויים בו און רבים צריכים לו, איז בשעת דוד האט מתפלל געווען אויף זיינע עניינים איז דאס געווען א תפילת הציבור און א תפילת הרבים. על דרך זה בנוגע צו נשיאי ישראל בכל דור ודור, על דרך זה בנוגע צו דעם אלטן רבי'ן בדורו.

ושביה בצדקה מיט דער ענין הצדקה, וואס דערפאר געפינט מען זיך בנוגע אויכעט צו י ט כסלו, שרייבט זיך דער אלטער רבי אין אגרת הקודש אין כמה אגרות שלו, אז והיא שעמדה לנו, אט די צדקה וואס מען האט געגעבן פאר ארץ ישראל,

אז ס'האט זיך דעמאלט אנגעהויבן די תקנה מסיים זיין א שס מדי שנה בשנה, וואס לכאורה מאי קא משמע לן אין דעם דור פון דעם אלטן רבי'ן איז דאך געווען דער לימוד התורה נפוץ, ניט געווען מ'האט ניט געדארפט האבן אויף דערויף קיין באזונדערע תקנות, וואו נאר ס'איז געווען א מעגליכקייט האט מען געלערנט תורה ובהתמדה. דער חידוש בדבר איז געווען אז דאס איז געווארן א תקנה אז זאל זיין א לימוד אין אן אופן פון ברבים היו עמדי מסיים זיין דעם שס כולם ביחד, ועל דרך זה ווי דער נשיא דורנו האט מתקן געווען אין לימוד התניא, אלע זאלן לערנען דעם זעלבן די זעלבע טייל דעם זעלבן ענין אין תניא באותו היום. וואס דא קומט צו נאך א ענין, אין תורה וואס דאס אויכעט פארבונדן מיט פדה בשלום, וואס פון פדה בשלום לערנט זיך אפ די גמרא, מאי פדה בשלום ווי דער ב ח איז מגיה, מאי פדה בשלום, אז אמר הקדוש ברוך הוא הכל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם, טייטשט רש י אפ פון וואו שטייט דא תורה, דערפאר וואס שלום איז דאס תורה שנאמר וכל נתיבותיה שלום.

זיי לערנען תורה, דורך דערויף זיינען זיי מרבים שלום בעולם, אבער וואו שטייט דא אז תורה אליין איז שלום? זעט מען זיך אבער אז רש י טייטשט אפ פדה בשלום מיט תורה, און טייטשט זיך ונתיבותיה שלום אז דאס הייסט אז תורה אליין איז שלום, ווי אזוי זעט מען דאס זאל זיין אין פועל, איז בשעת ס'קלייבן זיך אידן צוזאמען. וואס זיי זענען, על כל פנים עשרה מישראל, וואס דאס איז דער תכלית הפרסום ופרהסיא, איז דאך דא עניינים וואס מען דארף האבן אין רבים אלא שלושה, דערנאך איז דא עניינים וואס מען דארף האבן חמשה, דערנאך איז דא עניינים א גרעסער פרסום דארף מען האבן שבעה, דערנאך איז דא דער תכלית הפרסום איז עשרה, און דערנאך ווי די משנה זאגט אין ברכות אחד עשרה ואחד ריבוא איז דער זעלבער נוסח.

אז דאס איז דער אפטייטש פון שלימות און דאס אויכעט וואס עושים שלום צווישן דעם אייבערשטן מיט דער וועלט און צווישן דער וועלט מיט אידן און אידן צווישן זיך און צווישן כהנים ובעלים וכו' די אלע פירושים וואס ער זאגט אין מדרש זעט מען זיך אז שלמים איז דאס דער ענין פון שלימות און דער ענין פון שלום און ביז וואנעט אז דאס ווערט דער תכלית השלימות דורך דעם תכלית השלום ניט נאר סתם שלום נאר מרבים שלום בעולם, וואס דאס איז פארבונדן כאמור לעיל ניט נאר אז מען נעמט אויף זיך דער ציון במשפט תיפדה, אז ער זייענדיק אין דער ענין פון לימוד התורה וועט ער האבן דעם תיפדה, מען דארף האבן נאך מערער אז דאס זאל זיין אין אן אופן פון ברבים היו עמדי, אז ער זאל זען אז א צווייטער איד זאל אויכעט פון אים לערנען תורה.